אין די טעג י ג ניסן, דאס איז די יארצייט פון דעם רבין דעם צמח צדק, און דאס איז די התחלת הנשיאות פון דעם רבין מהר ש, בנוגע דעם רבין דעם צמח צדק און זיין הסתלקות, חסידים דערציילן אז אז פאר דעם וואס דער צמח צדק איז נסתלק געווארן, א תקופה פאר דעם, האט ער אריינגערופן דעם רבין מהר ש, און האט אים געעפנט דעם מדרש, און האט אים געוויזן וואס שטייט אין מדרש, אף על פי שיעקב מת, אלוקיו קיים, אף על פי שיוסף מת, אלוקיו קיים. און דער רבי מהר ש האט זיך געמאכט כאילו ער פארשטייט נישט, האט געשמייכלט, און געגאנגען צוריק צו זיך אין צימער, און דארטן האט ער געוויינט בדמעות שליש. פארשטאנען אז דאס איז מרמז אז די הסתלקות פון דעם צמח צדק איז נאנט. די הסתלקות פון צמח צדק איז געווען י ג ניסן, צוויי טעג פאר פסח. ביים רבין מהר ש איז געווען די הסתלקות י ג תשרי, אויכעט צוויי טעג פאר סוכות. חסידים פלעגן זאגן אויף דעם אז דאס וואס דער צמח צדק מיטן רבין מהר ש איז געווען ביי זיי דער ענין פון אחד באחד יגשו ואיש לא יפריד ביניהם, אחד באחד, אחד דאס איז אחד בניסן, אחד איז בגימטריא י ג, איז דאס איז אחד בניסן, דאס איז דער יארצייט פון דעם רבין דעם צמח צדק, און אחד בתשרי דאס איז דער יארצייט פון רבין מהר ש, אחד באחד יגשו, יא דאס ביי זיי געווען ביי ביידן איז געווען דער אחד, און מען האט געזען ביי זיי טאקע דעם ענין פון אחד באחד יגשו, אז ביים רבין מהר ש איז געווען דער קשר מיטן צמח צדק באופן כזה אז אויך נאך די הסתלקות פון צמח צדק איז הגם כמה פון די קינדער פון צמח צדק זענען געווען זענען געווען אויכעט משמש געווען אלס אלס אדמורים רביים אבער ווער איז געבליבן אין לובאוויטש איז דאס געווען דער רבי מהר ש הגם ער איז געווען דער יונגסטער זון איז ער איז געווען וואס האט ממשיך געווען ממלא מקום געווען. פון דעם רעבן דעם צמח צדק, און אויכעט נאך דערויף בשעת ס'איז געווען די הסתלקות איז דער מנוחת כבודו דער ציון פון דעם רבין מהר ש דאס איז צוזאמען אחד באחד מיט דעם ציון פון דעם צמח צדק. איז האט דער רבי אמאל גערעדט וועגן דעם טאקע, כ'האב זוכה געווען הערן פון רבין די שיחה, אז דאס וואס ביים צמח צדק איז געווען דער יו ג שבניסן, און ביים רבי'ן מהרש איז געווען יו ג פון תשרי, איז דאס פארבונדן מיט דעם וואס דער צמח צדק איז געווען ביי אים די עבודת הצדיקים, און ביים רבי'ן מהרש איז געווען דער ענין פון עבודת הבעלי תשובה. דאס הייסט אז ניסן איז עם ישראל זענען דאך בבחינת צדיקים, און חודש ניסן, איז דאך כתינוק שנולד, עם ישראל איז געווען ווי א נייער פאלק, ערשט געבארן געווארן, ס'איז נישטא קיין עבר, איז דאס אזוי ווי צדיקים, דאס איז די עבודה פון חודש ניסן עבודת הצדיקים, מה שאין כן חודש תשרי איז דאך דער זמן התשובה, בפשטות. יעצט דער זמן התשובה לכל שטייט אין רמב ם דאס איז דער זמן פון עשרת ימי תשובה חודש תשרי בכלל איז א זמן פון תשובה איז ביים רבי'ן מהר ש איז געווען י ג תשרי וואס מ'האט געזען דעם חילוק צווישן דעם רבי'ן דעם צמח צדק און דעם רבי'ן מהר ש אז ביים רבי'ן צמח צדק איז געווען עבודתו אין קו פון עבודת הצדיקים דאס הייסט אן עבודה מסודרת זיין עיקר קאך איז געווען אין נגלה דתורה, פנימיות התורה, ער האט גערעדט און געשריבן, און ער האט זיך ארום געשריבן מיט די גדולי ישראל, מיט די רעבעס און די צדיקים וואס זענען געווען באותו הדור, ריבוי תשובות אין נגלה און הלכה וכו', דאס איז געווען ביי אים מער דער סדר העבודה פון עבודת הצדיקים. ביים רבי'ן מהרש געפינט מען כמה וכמה סיפורים, וואס ער האט זיך מתעסק געווען בעיקר אין עבודה פון בעלי תשובה, ביז דער פתגם הידוע וואס מען חזר'ט אלעמאל בשמו, וואס דער רבי מהרש פלעגט זאגן, זיך קאכן אין דעם, אז די וועלט זאגט אז מען קען נישט ארונטער גייט מען אריבער, און איך זאג, זאגט דער רבי מהרש, אז מען דארף גיין לכתחילה אריבער, וואס דאס מיינט אין עבודת השם לכתחילה אריבער, איז דאס די טייטש, עבודה באופן של דילוג, עבודה באופן של קפיצה, וואס בעיקר דאס איז דער ענין פון עבודת התשובה. בנוגע די ציון פון דעם רבי'ן צמח צדק און דעם רבי'ן מהרש, וואס זיי זענען איינער לעבן דעם אנדערן, האב איך געהערט א געשמאקע סיפור פון א חסיד, ר' שמואל לו, דעם רבי'נס א שליח, איינער פון די חשוב'ע רבנים אין לאנדאן, ענגלאנד. איז ר' שמואל לו דערציילט, אז מיט יארן צוריק, דאס הייסט ווען נאך ס'איז נאך געווען ווען רוסלאנד איז נאך געווען מאחורי מסך הברזל, דאס הייסט דאס הייסט ארום פערציג יאר צוריק, אין יענע יארן איז נאך געווען פארן אין רוסלאנד איז געווען א גאנצע סכנה מיט א גאנצע איבערלעבעניש און ס'איז געווען א גאנצע עבודה, איז געווען יחידים פלעגן פארן, דער רבי פלעגט שיקן מזמן לזמן, שלוחים צו גיין און העלפן אידן דארטן, כמובן אויף א באהאלטענעם אופן, און די אלע זאכן וואס זענען געווען פארבונדן מיט אידישקייט, ממש במסירות נפש בפועל. איז ער דעמאלט געפארן אויף א נסיעה אין רוסלאנד אויף די עניינים. זייענדיג דארטן, איז זיכער צווישן די זאכן האבן זיי מסדר געווען אז מען זאל קענען פארן אין לובאוויטש, כמובן אז ס'איז געווען א גאנצע זאך צו פארן אין לובאוויטש אין יענע צייטן, וואס ס'איז געווען נאך, ס'איז געווען א גאנצע א גאנצע נסיעה צו קענען פארן פון מאסקווע, פארן אין לובאוויטש איז נישט נאר די נסיעה אליין מיט די גאנצע שלעפ מיט די אלע רשויות, מ'האט געדארפט באקומען ספעציעלע רישיונות מיט כל מיני עניינים. על כל פנים זיי זענען אנגעקומען אין לובאוויטש נאך א גאנצע איבערלעבעניש נאך א גאנצע נסיעה, זיי זענען געווען אין לובאוויטש און דארטן האבן זיי געזען ווי עס איז געווען דער ציון, זיי זענען געגאנגען אויף דעם הייליגער אוהל ציון פון רבותינו נשיאינו, וואס דארטן אין לובאוויטש ליגט דער רבי דער צמח צדק און דער רבי מהר"ש, האבן זיי געזען א אינטערעסאנטע זאך, זיי האבן באמערקט וואס מען קען נאך אלץ באמערקן עד היום עכת, הגם אז היינט האט מען דארטן צוגעבויעט און פארראכטן, און יעמאלט איז דאס געווען ממש, דאס איז געווען בגלוי, האט מען געזען אז די ציון פון רבי'ן צמח צדק איז געווען בשלימות, די ציון פון רבי'ן מהר"ש איז געווען א גרויסע חלק האט געפעלט פון דעם שטיין, פון דעם ציון האט געפעלט א גרויסע חלק פון דעם פון דעם פון די מצבה, און ס'איז געווען זייער בולט. און ס'איז געווען אינטערעסאנט צו פארשטיין וואס האט פאסירט. דערציילן זיי אז זייענדיג דארטן האבן זיי געטראפן א אידן, אה נישט א אידן, אנטשולדיגט, א גוי גראדע, א מענטש וואס ער האט דארטן געווען, אן אלטער מענטש וואס ער האט נאך געווען פון, ער געדענקט נאך, ער האט נאך געדענקט ווי ס'איז געווען לובאוויטש, שבלובאוויטש אין יענע יארן וואס די רביים זענען געווען ווען דער רבי רש"ב איז געווען און אן אלטער מענטש וואס האט געוואוינט און געבליבן וואוינען אין דעם קליינעם דארפל דעם קליינעם שטעטל לובאוויטש און ער האט געדענקט אז ס'איז געווען ער האט געדענקט די פרטים האט ער געזאגט דא איז געווען די שול דא איז געווען די ישיבה און ער האט געדענקט כל מיני זאכן וואס איז געווען פון יענע תקופה פון הימים ההם איז רעדנדיג מיט אים האבן זיי אים געפרעגט מברר געווען וואס איז די סיבה פארוואס די מצבה פון דעם רבי'ן דעם צמח צדק איז בשלימות, און די מצבה פון דעם רבי'ן מהר"ש איז אזוי צו איז אזוי פעלט אזא גרויסע שטיקל ס'איז צובראכן. איז האט דער גוי זיי מסביר געווען און האט זיי געזאגט אז די מצבה פון רבי'ן מהר"ש איז געווען געבויעט פון א שטיין וואס פון דעם שטיין קען מען ארויס נעמען פייער, א פייער שטיין וואס ווערט אפט אין חסידות רופט זיך אן צור החלמיש א שטיין וואס מען גיבט א קלאפ געבט ארויס א ניצוץ מען קען מאכן פון דעם פייער, די אנדערע שטיין פון צמח צדק איז נישט געווען אזוי אבער דעם רבי מהר"ש'ן מצבה האט געהאט דעם סוג אבן דעם סוג שטיין איז במילא אסאך מאל אין ווינטער אז זיי האבן די גוים וואס האבן געוואוינט דארטן אין דארף. איז אז זיי האבן געדארפט האבן צו אנצינדן דעם פייער, זיי האבן נישט געהאט די שטיינער, זיי האבן נישט געהאט די די די אמאליגע אופנים ווי אזוי מען האט אנגעצונדן, פלעגט מען נעמען פון דארטן אראפגיין א קלאפ טון, אראפנעמען א שטיקל שטיינדעלע, און פון דעם האט מען געמאכט דעם ניצוץ און פון דעם האט מען אנגעצונדן. נו, כמובן אז דאס איז נישט א נישט אזא בכבוד'יגער ענין, כמובן וגם פשוט. אבער דאס איז געווען דער מצב אין רוסלאנד בימים ההם, וואס איז געווען. ליובאוויטש איז דעמאלט געווען אינגאנצן אפגעריסן פון אידן און פון אידישקייט, דארטן איז אזוי איז געווען דער מצב. אבער דערציילט ער שפעטער, דערציילט ער צווישן חסידים האט מען גערעדט וועגן דעם, וואס איז וואס איז דא די זאך, א איד דארף דאך פון יעדער זאך, ווי דער בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט אז פון יעדער זאך דארף מען נעמען א הוראה און א לקח אין עבודת השם. האבן זיי געטראכט וועגן דעם און גערעדט אז דאס זעט מען א מורא'דיגע זאך. אז אפילו דער גוי פארשטייט אז בשעת מען דארף האבן ווארימקייט, ליכטיגקייט, פייער, איז וואו געפינט זיך עס? געפינט זיך עס ביים רעבן, געפינט זיך עס דארטן ביי דעם ביי דעם הייליגן רעבן אין ליובאוויטש. און דאס איז געווען פאר א הוראה און א דרך אין עבודת השם, ווארום אין חסידות רעדט זיך דאך אריין אז בשעת מען זאגט דער גוי, מיינט מען דאך נישט נאר דעם גוי וואס גייט אויפן גאס, נאר ס'איז דא דער גוי אשר בכל אחד ואחד, ווי ס'ברענגט זיך די לשון אין כמה ערטער אין חסידות, אז ס'איז פאראן דער גוי אשר בקרבך, דער גוי אשר בכל אחד ואחד, וואס דאס גייט אויף דעם אייגענעם יצר הרע, דעם אייגענעם נפש הבהמית, און דאס איז דער ווארט אז נישט נאר דער נפש אלוקית, דארף אנקומען צו די ווארימקייט און צו די הייליגקייט און צו די פייער פון אור החסידות, נאר אפילו דער גוי, אפילו דער נפש הבהמית, איז אויכעט, ער וויל זיך אנווארימען, ער וויל ווערן ליכטיג, ווייס ער, אז וואו געפינט מען דאס, געפינט מען דאס ביים רעבן, דאס געפינט מען אין חסידות. איז דער ענין, דאס איז א נקודה פארבונדן בהשגחה פרטית מיט דעם ענין פון שבת הגדול. דעם שבת, שבת הגדול, אז מען קוקט אריין אינעם ענין פון שבת הגדול, געפינט מען טאקע א ענין פארבונדן מיט דעם וואס מיר רעדן דא איצטער. וואס איז שבת הגדול? אינטערעסאנטע זאך, מען רעדט דאך וועגן שבת הגדול, דאך דא צוויי באוואוסטע שאלות וואס אלע פרעגן. ערשטנס, וואס איז דאס? פארוואס האט דער שבת זוכה געווען מיט אזא נאמען, שבת הגדול? וואס האט ער וואס האט פאסירט אזוי גרויס אין דעם שבת מער ווי אלע שבתות השנה וואס ווערט אנגערופן שבת הגדול וואס איז אן אינטערעסאנטער נאמען יא וואס איז די טעם אויף דעם נאמען דערנאך איז דא די צווייטע שאלה ס'טאקע דאס נאך וואס מ'איז מסביר די ניסים די זאכן וואס האבן פאסירט אין דעם שבת ווערט די שאלה פארוואס האט מען עס קובע געווען אין שבת יא אלעמאל אז ס'דא א נס אז ס'דא א זמן איז בכלל ביי אידן איז מען קובע די זמן אין זמני החודש, אזוי ווי פסח גופא, ט ו בניסן דעם יום צאתך ממצרים, פארוואס דעם נס פון שבת הגדול איז געבליבן אויף שבת איז טאקע דא אין שלחן ערוך וואס ברענגט זיך די הסברים הפשוטים אין דעם ענין, פטירת מרים, אבער פארט דארף מען פארשטיין אין פנימיות הענינים וואס איז דער טעם פארוואס דער שבת ווערט אנגערופן שבת הגדול און אין שבת דווקא איז מען מאכט מען דאס דעם זכר יעדע יאר אינעם זעלבן שבת, ווי מען זאגט איז דא אין דעם טאקע כמה וכמה ביאורים, אנהייבנדיג פון דעם וואס מען געפינט א מוראדיגע זאך, אז מען גיט א קוק אין שלחן ערוך זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, אין טור ברענגט ער אז דער טעם העיקרי פארוואס איז דער שבת הגדול ווייל דאס איז געווען יעמאלט באותה שנה איז דאס געווען בעשור לחודש, ס'איז געווען דער טאג וואס דער אייבישטער האט געזאגט ויקחו לכם, משכו קחו לכם איש שה לבית אבות, אז יעדער איינער זאל נעמען אין יענעם טאג י' ניסן, האבן אידן גענומען דעם שה לבית אבות, וואס דאס איז געווען די עבודה זרה פון מצרים, און דאס איז געווען א זאך וואס פאר די מצרים איז דאס געווען אינגאנצן מופרך אז מען זאל נעמען דעם שה לבית אבות, נעמען זייער עבודה זרה, און טון מיט דעם שחיטה מיט א קרבן און עסן, און בשעת די מצרים האבן געפרעגט און די אידן האבן זיי געענטפערט אז דער אייבישטער האט אונז געהייסן, מצווה געווען, אז מען זאל מאכן א מצות שחיטת הפסח און מען זאל דאס עסן און מען גייט ארויס גיין פון מצרים. יא, איז דא אין דעם כמה נוסחאות און די נקודה איז אז זיי האבן געוואלט נעמען נקמה פון זיי, זיי האבן נישט געקענט נעמען זיי האבן נישט געקענט געטון גאר לא יכלו לעשות להם כלום ווי דער לשון אין טור, זיי האבן גארנישט געקענט טון, אידן זענען געווען זיי האבן געזאגט אז זיי נעמען דאס למצוות הפסח, און לא יכלו, זיי האבן גע'יט, די מצרים האבן גארנישט געקענט טון. ס'איז דא נאך נוסחאות בפרטיות, מ'ברענגט אראפ אין ספר האורה, אין מחזור ויטרי פון רש"י ברענגט אראפ נאך נוסחאות, און נאך ערטער, אז זיי האבן געוואלט טון כל מיני זאכן אבער זיי האבן נישט געקענט טון וכו', ס'איז דא כמה וכמה גירסות אבער דאס איז די נקודת הענין. אין אלטן רבינ'ס שולחן ערוך אין סימן ת"ל, א קורצער סימן, יא, מנהג שבת הגדול, איז דער אלטע רבי אין שולחן ערוך, דער אלטע רבי ברענגט אז דער טעם הדבר פארוואס מ מ פראוועט שבת הגדול און פארוואס הייסט עס שבת הגדול, זכר נס גדול וואס איז דעמאלט געווען נעשה בו נס גדול. און וואסערע נס גדול ברענגט דער אלטער רבי? ברענגט ער גאר א אנדער טעם, נישט וואס שטייט אין טור. שטייט אין תוספות, מסכת שבת, דף פ ז, ברענגט ער דעם טעם. וואס ברענגט ער? עס שטייט אין מדרש, אז בשעת די אידן האבן מקיים געווען די מצוות השם פון ברענגען דעם קרבן פסח, בעשור לחדש האבן זיי געברענגט דעם קרבן פסח און עס אוועקגעלייגט לכרעי המיטה, ווי דער אייבערשטער האט געהייסן אז עס זאל בלייבן דארטן פיר טעג. איז די מצרים האבן מברר געווען וואס איז דאס, האבן די אידן זיי מסביר געווען אז מען גייט ארויסגיין פון מצרים און ס'גייט זיין מכת בכורות, איז די בכורים שבמצרים זענען געווארן זייער זייער דערשראקן, א מוראדיגע פחד געפאלן אויף זיי, זיי זענען געלאפן צו פרעה און צו די מצרים שרייען אז מען זאל ארויסנעמען די אידן פון מצרים, און וויבאלד אז פרעה האט נישט געוואלט האבן זיי אנגעפאנגען מאכן א מלחמה, און ס'געגאנגען גרויסע מלחמה און בלוט וואס האט זיך געגאסן צווישן די מצרים, זיי האבן געהארגעט איינער דעם צווייטן. יא, און דער ענין איז געווען א נס גדול וואס דערפאר זאגט מען אינעם קאפיטל פון דעם הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו אינעם הלל הגדול למכה מצרים בבכוריהם יא אז מ'האט די מצריים האבן זיך געהארגעט געשלאגן צווישן זייער אייגענע בכורים די אייגענע בכורים פון מצרים זיי האבן געשלאגן זיך אליין יא און דערפאר האט מען קובע געווען דעם נס לדורות און מ'האט עס גערופן שבת הגדול לזכר דעם נס גדול וואס איז דעמאלט פאסירט, אזוי ברענגט דער אלטער רבי. איז א מוראדיגע זאך. יא, וואס איז דער טעם? יא, פארוואס דער אלטער רבי האט בוחר געווען, אויסגעקליבן דווקא דעם טעם? ער ברענגט בכלל נישט דעם טעם פון טור, ער ברענגט נאר דעם טעם, דעם צווייטן טעם, טאקע ברענגט זיך אין תוספות, אבער דעם ערשטן טעם, לכאורה, אז מ'טראכט זיך אריין, איז דער ערשטער טעם איז א טעם עיקרי. ווייל דער ערשטער טעם איז דאך פארבונדן מיט אידן, אידן האבן געב מקיים געווען מצוות הבורא, דער אייבישטער האט זיי געהייסן ברענגען א קרבן פסח, און די מצרים האבן דאך געווען, דאס איז געווען יראתם דאס איז געווען זייער עבודה זרה און זיי האבן געקענט טון כל מיני נקמות און זיי האבן גארנישט געקענט טון, איז דאך א מוראדיגער נס, און דער נס ברענגט ער גארנישט. דער צווייטער נס איז א נס וואס האט גארנישט געהאט קיין שייכות מיט אידן. אידן קען זיי האבן גארנישט געוואוסט וועגן דעם בשעת מעשה, דאס איז געווען פארגעקומען צווישן די גוים, צווישן זיך, זיי האבן זיך געשלאגן צווישן זיך, זיי האבן זיך געהארגעט צווישן זיך, צו אידן האט עס גארנישט אנגערירט, נישט פארדעם, נישט אינמיטן און נישט נאכדעם. זיי זענען אבער גארנישט ארויס פון מצרים, ס'איז נישט פשט אז דאס האט געהאלפן, בפועל זענען אידן געבליבן אין מצרים נאך דעם אויכעט ביז מכת בכורות. און יחד עם זה, איז דעם ערשטן טעם דער אלטער רבי ברענגט גארנישט. און דעם צווייטן טעם. דווקא דעם צווייטן טעם ברענגט ער, וואס לכאורה דער צווייטער טעם האט נישט קיין שייכות צו אידן, און דווקא דאס ברענגט ער. און לכאורה, לאמיר זאגן טאקע אז דער צווייטער נס האט אין זיך מער א תוקף, לכל הפחות האט ער געדארפט ברענגען דעם ערשטן טעם אויכעט, ברענגט ער עס אינגאנצן נישט. וואס איז די הסברה אין דעם? איז וואס איך וויל דא איבערגעבן און דערציילן דאס איז וואס איך האב זוכה געווען הערן פון רבי'ן כ'האב זוכה געווען זיין כמה וכמה שנים שבת הגדול און הערן פון רבי'ן ביאורים, יעדע יאר פלעגט זיין דער ביאור אן אנדער ביאור, כל מיני ביאורים, ביאורים נפלאים אין די עבודה אין דעם ענין פון שבת הגדול, וואס איך חזר איבער דא דאס איז א פארברענגען וואס כ'האב זוכה געווען זיין שבת הגדול תשמ"ו, האט דער רבי גערעדט דעמאלט א מורא'דיגע ביאור, זייער א געשמאקע ביאור און דאס האט אין זיך עכט א אויסטייטש אין עבודת השם. און דאס איז אז די חילוק צווישן די צוויי ניסים אז מען טראכט זיך אריין איז דער ערשטער נס איז א נס וואס דאס איז פארבונדן מיט מיט אידן דאס איז פארבונדן מיט אידן ווי מען האט געזאגט עס איז געווען א ציווי פון דעם אייבערשטן מען זאל ברענגען א קרבן פסח און וואס איז דער נס אז וועלט מצרים גוישקייט האט נישט געקענט אפהאלטן אידן פון טון וואס דער אייבערשטער וויל בפרט ווי דער דיוק הלשון דעם טור ולא היו יכולים לעשות להם דבר, דאס הייסט אז מען טייטשט דאס אויס, און וואס מיינט דאס? יא, וויבאלד אז ס'איז געווען א ציווי השם, אז דער אייבישטער האט געהייסן אז מען דארף ברענגען דעם קרבן פסח, איז ממילא האט נישט געקענט זיין קיין התנגדות צו דעם ציווי השם. אז דער אייבישטער הייסט, איז ממילא אזוי דארף זיין, איז נתקיים געווארן. און ס'איז די וועלט קען נישט פארשטעלן, וועלט קען נישט מנגד זיין אז א איד זאל קענען מקיים זיין רצון העליון. וואס איז די הסברה בזה? גאר בפשטות, די הסברה איז, וויבאלד אז דער אייבישטער איז בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, דער אייבישטער ער איז דער בורא עולם, ער איז מנהיגו, ער האט באשאפן די וועלט און ער האט באשאפן אויכעט די אומות העולם, צוזאמען דערמיט ער האט באשאפן מצרים און די מצרים האט אלץ באשאפן, ער איז דער בורא עולם. און פאר וועמען האט ער עס באשאפן, ווי רש"י זאגט בראשית בשביל התורה בשביל ישראל, די גאנצע תכלית כוונת בריאת העולם איז אז זאל זיין א איד וואס זאל קענען מקיים זיין תורה ומצוות, ממילא בשעת דער אייבישטער קומט צו גיין און דער אייבישטער זאגט אז ס'איז געקומען די צייט פון משכו וקחו לכם משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה, אידן הייבן אן מקיים זיין מצוות ווי א אידישער פאלק איז גלייך די גאנצע וועלט. פאלגט אידן, העלפט אידן, און כמובן אז וועלט קען נישט שטערן אז א איד זאל קענען מקיים זיין תורה ומצוות. און דאס איז דער נס וואס ער ברענגט אין טור. דער ענין איז נישט קיין נס גדול. ס'איז טאקע א נס, א גרויסער ענין, א מורא'דיגער ענין, אבער מ'קען דאס נישט אנרופן א נס גדול, פארוואס? וויבאלד אז דאס איז א זאך וואס איז אריינגעשטעלט געווארן אין טבע הבריאה. וויבאלד אז ווי רש"י זאגט בראשית ברא אלוקים בראשית בית ראשית בשביל התורה בשביל ישראל דאס הייסט אז בריאת העולם מלכתחילה איז געווען אז א איד זאל קענען מקיים זיין תורה ומצוות איז במילא בשעת א איד שטעלט זיך אוועק שטארק בתוקף אז איך דארף מקיים זיין ציווי הבורא דער אייבערשטער האט מיר געהייסען משכו וקחו לכם צאן איז וואס איז מיר נוגע צו מען מעג דאס צו די מצרים ווילן דאס זיי ווילן דאס נישט זיי האבן דאס ליב זיי האבן דאס נישט עס איז יראתם של מצרים איך בין מקיים רצון הבורא און וויבאלד אז וועלט איז באשאפן געווארן בשביל התורה ובשביל ישראל איז נישט שייך לא היו יכולים לעשות להם דבר וועלט קען נישט אפשטעלן א אידן זאל מקיים זיין תורה ומצוות איז דאס איז נאכנישט קיין טעם אויף קענען מאכן פון דעם א יום טוב. בשעת איז אבער געקומען דער צווייטער ענין. דער צווייטער ענין דאס איז געווען א זאך וואס טאקע שוין נישט פארבונדן מיט דעם עצם קיום ציווי הבורא. טאקע פונקט פארקערט. דאס האט גארנישט צו טון. אידן האבן געהאט דעם קרבן פסח און זיי האבן עס מקיים געווען מיט אלע הידורים, און לא היו יכולים לעשות להם דבר. דאס וואס די מצרים, זיי זיינען געגאנגען צו זייער אייגענע, צו זיך אליין, צו זייער פרעה, און זיי האבן געפירט א מלחמה צווישן זיך למכה מצרים בבכוריהם, דאס האט שוין נישט צו טון צו דעם פון בשביל התורה בשביל ישראל, דאס איז שוין א ענין פון יציאת מצרים, דאס איז שוין א ענין פון א נס וואס איז אינגאנצן העכער פון בריאה. האט נישט צוטון מיט בריאה, דאס איז העכער פון בריאה, ס'איז ארויס פון וועלט, ס'איז העכער פון וועלט, האט נישט קיין שייכות צו וועלט, לכאורה דארף מען דאס בכלל נישט האבן, קען זיין אן דעם אויכעט. וואס איז געווען די כוונה פון דעם נס? די כוונה פון דעם נס איז געווען אז נישט נאר וועלט קען נישט שטערן א אידן צו מקיים זיין תורה און מצוות, נאר נאכמער, וועלט אליין פירט א מלחמה מיט וועלט, אז וועלט וויל און העלפט, און איז נוגע אז אידן זאלן ארויס גיין פון מצרים, אט דער ענין אז די מצרים גופא, די מצרים צווישן זיך שלאגן זיך, די מצרים צווישן זיך זיי אליין ווילן שרייען און מאנען און בעטן אז מען זאל ארויס נעמען אידן פון מצרים, אט דאס איז שוין דער מורא'דיגער ענין וואס דער חשך אליין, יא, דער חשך אליין, לילה כיום יאיר, על דרך ווי ס'שטייט לעתיד לבוא, וואס ס'וועט זיין די גרויסע ניסים פון לעתיד לבוא, אז דער לילה כיום יאיר, די נאכט אליין וועט ווערן ליכטיג, יא, דער חשך עצמו יאיר, די לעכט, דער חשך אליין וועט נתהפך ווערן, אתהפכא חשוכא לנהורא, ווי ס'שטייט אין זוהר, אז דער חשך אליין וועט נתהפך ווערן לאור. און דאס איז דער למכה מצרים בבכוריהם, אז טבע אליין, נישט נאר טבע שטערט נישט, נאר טבע אליין ווערט א ווערט א מסייע, און טבע אליין פירט א מלחמה מיט טבע תוקף הקליפה צוברעכט דעם קליפה גופא, אז כדי זאל קענען ווערן די שבירת החושך שבירת ההעלם הזה, אז כדי אז אידן זאל קענען ארויסגיין פון מצרים. און דער ענין, אט דאס איז א נס גדול. דאס איז א גדלות אין דעם ענין פון דאס איז שוין א ענין וואס איז העכער אינגאנצן פון וועלט. און על פי זה איז דאס איז דער טייטש וואס מען זאגט שבת הגדול, און פארוואס דווקא שבת? דער רבי האט געזאגט א מורא'דיגער ענין. בנוגע שבת געפינען מיר דאך בעשרת הדברות צוויי מאל, אין עשרת הדיברות פון פרשת יתרו, און ס'איז דא די עשרת הדיברות פון פרשת ואתחנן. און ס'איז דאך ידוע אז אין פרשת יתרו וואס שטייט אז די עשרת דער ענין פון שבת, שטייט זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך,

וביום השביעי שבת וינפש. דאס איז א זכר אויף בריאת העולם, און ווי ס'שטייט אין ספר החינוך, אז די כוונה פון שבת אז א איד זאל ארייננעמען ביי זיך און מחדיר זיין ביי זיך די אמונה אין חידוש הבריאה חידוש העולם. אין די צווייטע עשרת הדברות אין פרשת ואתחנן, דארטן שטייט. שמור את יום השבת לקדשו, און דארטן שטייט, כי בו יצאת ממצרים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך. אז דער טעם פארוואס מען היט שבת, איז דאס ווייל א איד איז געווען א עבד במצרים, און דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען ממצרים, און על כן צוך האט דער אייבערשטער אונז געהייסן היטן שבת, כדי אז מען זאל געדענקען דעם ענין פון יציאת מצרים. און דערפאר זאגט מען טאקע דעם נוסח, זכר ליציאת מצרים אין קידוש, ווייל דאס איז אויכעט, דאס איז דער ענין, קומט דאך אויס,

בשעת א איד טראכט זיך אריין אין דעם ענין, איז דעמאלט פארשטייט ער אז כל הבריאה איז באשאפען געווארן בשביל התורה, בשביל ישראל, דאס איז דער ערשטער ענין אין שבת. דאס איז ווי שבת איז פארבונדען מיט בריאת העולם. דערנאך איז אבער דא דער צווייטער ענין אין שבת, א טיפער ענין אין שבת, וואס דאס האט זיך בעיקר אויפגעטאן דווקא במתן תורה, אז אידן זענען מקיים שבת נישט נאר אלס א זכר לבריאת העולם, נאר מ'איז מקיים שבת אויכעט א זכר ליציאת מצרים. דאס הייסט אז ס'איז דא אין שבת א העכערער ענין, שבת איז נישט נאר מעורר און מחזק די אמונה אין בריאת העולם און התחדשות הבריאה, נאר שבת איז אויכעט מעורר און דערמאנט א אידן דעם ענין פון יציאת מצרים וואס א איד איז ארויס פון אלע מצרים וגבולים און אידן זענען מקבל געווען די תורה. איז דער ענין אין שבת איז אסאך, דאס איז די גדלות פון שבת. דער ערשטער ענין אין שבת, דאס איז געווען פון זינט בריאת העולמות. דער ענין איז שוין געווען אלעמאל. בשעת איז געקומען שבת הגדול און דער אייבערשטער האט געזאגט משכו וקחו לכם צאן, אידן האבן באקומען א ציווי פארבונדן מיט קרבן פסח, און אידן האבן געזען ווי די למכה מצרים בבכוריהם, אז מצרים גופא שרייט אז אידן דארפן ארויסגיין פון מצרים, אט דא האט זיך אנגעהויבן דער שבת הגדול. און דערפאר ווערט עס אנגערופן שבת הגדול, און דערפאר פראוועט מען עס דווקא אין שבת און נישט אין יו"ד ניסן, ווייל דא איז אריינגעגאנגען א גדלות אין שבת. שבת איז נישט נאר א טאג וואס דערמאנט אונז אויף בריאת העולם, נאר שבת איז א טאג וואס דערמאנט אונז אויף יציאת מצרים. שבת איז נישט נאר א טאג וואס איז מעורר, אז טבע הבריאה איז א זאך וואס קען נישט שטערן א אידן מקיים זיין תורה ומצוות, נאר נאך מער, דער גוי אליין, דער שבת, דער טבע אליין, איז נאך מסייע און ער פירט מלחמה מיט גויאישקייט כדי צו צוברעכן די אלע עניינים וואס קענען פארשטעלן א אידן קענען מקיים זיין תורה און מצוות און קענען דינען דעם אייבערשטן כדבעי למהוי. איז דאס איז די גדלות פון שבת הגדול. און דאס איז דער ענין וואס מען זאגט, וואס ברענגט זיך אראפ אז דערפאר טאקע זאגט מען אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דאך ידוע די שאלה הידוע וואס מען פרעגט, יא, ראשונים פרעגן, דער אבן עזרא און נאך, פארוואס זאגט מען אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? וואס איז מיט בריאת העולם? לכאורה בריאת העולם איז א ענין אסאך כללי, דאס איז די גאנצע וועלט באשאפן געווארן יש מאין פון דעם אייבערשטן. ס'איז דאך א מורא'דיגע פלא, א מורא'דיגער ענין, יש מאין, דאס איז דער גרעסטער פלא ווי דער אלטער רבי שרייבט אין תניא. איז ווי אזוי קומט עס אז מ'קומט צו גיין צום מתן תורה איז מען דערמאנט מען דעם ענין פון יציאת מצרים זענען כמה וכמה ביאורים איינע פון די ביאורים וואס שטייט אין חסידות איז אז אנכי השם אלוקיך אשר בראתי שמים וארץ דאס איז פארבונדן מיט בריאת הטבע דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט יש מאין און דאס איז די בריאה ווי דאס איז פארבונדן מיט טבע העולם וואס טבע העולם איז באשאפן געווארן דורך דעם אייבערשטן דורך שם אלוקים אלוקים בגימטריא הטבע, דורך דעם צמצום וואס עס איז מעלים ומסתיר אויף געטליכקייט, כדי עס זאל קענען ווערן א מציאות עולם. יציאת מצרים איז אבער, וידעתם כי אני הוי', י ק ו ק, דאס איז א נס שלמעלה מהטבע. מצרים מלשון מצרים וגבולים, די מצרים וגבולים פון טבע. און יציאת מצרים איז ברעכן די אלע הגבלות פון טבע. און דער ענין איז נתחדש געווארן דורך יציאת מצרים, דערפאר בשעת א איד קומט צו גיין צו קבלת התורה, תורה לערנט אויס א אידן נישט נאר דער ענין פון טבע, נאר תורה לערנט אויס א אידן ווי אזוי ער קען ארויסגיין פון די הגבלות פון טבע, יציאת מצרים, זיך אוועקשטעלן העכער פון אלע מצרים וגבולים, און דעמאלט נישט נאר וועלט איז נישט נאר אז נישט מען שטערט נישט, נישט נאר אז וועלט נישט מנגד, נאר אדרבה וועלט גופא איז מסייע און וועלט גופא ווערט נתהפך, און דער חשיכה גופא, דער חשך גופא ווערט נתהפך לאור. און דער ענין איז דער יום טוב, דאס איז דער גדלות פון שבת הגדול, אז דערפאר ווערט עס אנגערופן שבת הגדול מצד דעם טעם. און דער רבי האט צוגעגעבן א מורא'דיגע ווארט אז לפי זה איז פארשטאנדיג אויכעט אז מען גיבט א קוק אינעם שלחן ערוך זעט מען אז דער אלטער רבי שרייבט אין סימן ת"ל אז נוהגים במדינות אלו אז אין אומרים ברכי נפשי אלא אומרים עבדים היינו. אז נאך מנחה, שבת הגדול נאך מנחה, זאגט מען נישט ברכי נפשי, יא, ס'פארהאן א מנהג וואס מען זאגט ברכי נפשי שבת נאך מנחה, איז איז במדינות אלו זאגט מען נישט ברכי נפשי און אנשטאט דעם זאגט מען עבדים היינו. וואס דא יש לומר איז דא דער רמז וואס מיר האבן גערעדט, ברכי נפשי, דאס איז א קאפיטל אין תהלים קד וואס דארטן רעדט זיך די גדלות הבורא בנוגע ענינים פון בריאה ענינים פון טבע, ברכי נפשי את השם גדלת מאד הוד והדר לבשת עוטה כשלמה נוטה שמים כיריעה המקרה במים עליותיו בריאת עולם בריאת הטבע און די אלע עניינים וואס דער אייבישטער פירט בהשגחה פרטית אין אלע עניינים פון דומם צומח חי מדבר דאס איז א מוראדיגע קאפיטל וואס איז מסביר גדלות הבורא הפלאות הבורא נפלאות הבורא אלץ אבער פארבונדן מיט טבע קומט צו גיין דער אלטער רבי און זאגט שבת הגדול זאגט אונז אין אומרים ברכי נפשי שבת הגדול א איד שטעלט זיך אוועק אין א תנועה וואס איז העכער פון טבע, און דעמאלט איז אין אומרים ברכי נפשי און דעמאלט הייבט זיך אן דער עבדים היינו די אמת'ע ניסים פון יציאת מצרים ביז דער נס הכי גדול וואס דאס איז דער למכה מצרים בבכוריהם אז טבע גופא איז נישט נאר וואס ער נישט מבלבל נאר טבע גופא איז מסייע און העלפט און פירט מלחמה כדי א איד זאל קענען טון וואס דעם רצון העליון כדי א איד זאל קענען ארויסגיין פון די מצרים וגבולים. איז ממילא פארשטאנדיג פון דעם די הוראה הכי נפלא וואס מען לערנט ארויס פון דעם אין דעם זמן, מען געפינט זיך אין חודש ניסן, דעם זמן פון יציאת מצרים, וואס איז די עבודת השם, אז א איד דארף וויסן בשעת ס'קומט צו גיין חג הפסח זמן חירותינו, אז ווער אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן זיין א איד, און וועגן מקיים זיין א מצוה, און מקיים זיין רצון העליון, איז נישט נאר אז וועלט קען נישט. מבלבל זיין, וואס דאס איז מאי קא משמע לן פשיטא, וועלט קען ניט שטערן א אידן אז זאל קענען טון וואס דער אייבישטער וויל, במילא ניט שייך צו זאגן אז ס'איז דא א שטערונג אויף דעם, און א איד דארף קענען מקיים זיין תורה ומצוות מיטן גרעסטן ברייטקייט, מיטן גרעסטן שטורעם, מיט די גרעסטע שטארקייט, נאר נאכמערער, אז דער למכה מצרים בבכוריהם, אז דער טבע אליין ווערט נתהפך לטובתם של ישראל, און טוט אלץ וואס א איד וויל קענען טון. און ביז ווען מ'רעדט אין דעם גוי, דער למכה מצרים בבכוריהם, אז דער גוי אליין ווי האבן גערעדט יא פארשטייט, און דער גוי אליין ווי איז דער גוי אשר בקרבך דער גוי אשר בכל אחד ואחד, אז דער נפש הבהמית, נישט נאר אז נישט מבלבל נאר דער נפש הבהמית ווערט נתהפך בכל לבבך בשני יצריך, אז ער איז גאר א מסייע און א אוהב השם, משכני אחריך נרוצה ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אין די מאמרים פון פסח, אז ס'הייבט זיך אויף טאקע פון דעם נפש אלוקית כי ברח העם, אז דער נפש אלוקית אנטלויפט פון די מצרים וגבולים, אבער דערנאך איז נרוצה לשון רבים אז דער נפש הבהמית אויכעט גייט מיט און מען נעמט אים מיט און ער אליין ווערט אויך נתהפך צו דינען דעם אייבערשטן ביז ער ווערט אויכעט בכל לבבך בשני יצריך. אז מען רעדט שוין וועגן דעם אלטן רבינ'ס שולחן ערוך, צוגעבן נאך איין ווארט, א אינטערעסאנטער ווארט בנוגע שבת הגדול, וואס דער אלטער רבי שרייבט פאר דערויף אין סימן תכ ט, שרייבט דער אלטער רבי, בנוגע דעם אז שבת הגדול דארף מען דרשנ'ען, יא, עס איז דא די תקנה וואס מ'האט מתקן געווען, לדרוש ברבים מהלכות הרגל. און דער אלטער רבי פירט אויס אין סעיף ב' פון די סימן תכ ט וועגן די שבת הגדול, דער אלטער רבי פירט אויס והעיקר, לדרוש ולהורות להם דרכי השם, וללמד להם המעשה אשר יעשון, אז די עיקר מטרה פון די אלע דרשות פון שבת הגדול דארף זיין לדרוש ולהורות להם דרכי השם, אויסלערנען אידן דרכי השם, וללמד להם המעשה אשר יעשון, און מען פירט אויס ולא כמו שנוהגים עכשיו, נישט ווי מען פירט זיך היינט צוטאגס. ובפשטות מיינט ער די לא כמו שנוהגים עכשיו, אז ס'איז דא די דרשנים וואס רעדן פלפולים אין רמב ם און פלפולים אין הלכה און זאגן גרויסע דרשות טיפע פלפולים אין עניני פסח, אבער ס'פעלט דער עיקר וואס דאס איז להורות להם דרכי ה' המעשה אשר יעשון. דאס איז דער אלטער רבי. איז דא אויף דעם צוויי נקודות וואס איך וויל זאגן, איין ווארט זאגט מען גאר איבער פון דעם ווארקער, פון ר' איצעלע ווארקער זאגט מען איבער אז אז ער האט געטייטשט וואס איז דאס דער לא כמו שנוהגים עכשיו, דער לשון שטייט נישט אין מגן אברהם, דער אלטער רבי שרייבט ולא כמו שנוהגים עכשיו, וואס וויל דער אלטער רבי זאגן מיט דעם? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט זאגט ער, אז דער די ווערטער דאס איז נישט סתם דער בפשטות הייסט עס אז דער אלטער רבי זאגט אז ווי מיר האבן געזאגט אז עס איז נישט אזוי ווי מען פירט זיך היינט אז מען זאגט דרשות און פלפולים, מען דארף רעדן מעשה אשר יעשון. האט ער געטייטשט גאר אז דער פשט איז ולא כמו שנוהגים עכשיו און דאס דארף מען אויכעט רעדן אין די אין די דרשה גופא. יא, אז בשעת מען דרשנ'ט צום פאלק, מען רעדט צו אידן פסח, יא, און מען רעדט צו אידן אז ס'קומט צו גיין חג הפסח, ס'קומט צו גיין אז די יום טוב פון פסח דארף מען זיי זאגן, דארף מען אויסלערנען, דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון ולא כמו שנוהגים עכשיו, מען זאל נישט ממשיך זיין די לעבן ווי ס'איז געווען ביז איצטער, יא, דארף ארויסגיין פון מצרים, דארף ארויסגיין פון די מצרים וגבולים. א איד דארף וויסן זיין אז לא כמו שנוהגים עכשיו, אז די הנהגה ווי ס'איז געווען ביז איצטערט קען נישט נמשך ווערן, ס'דארף אנפאנגען א נייע הנהגה, הנהגה פון יציאת מצרים ארויסגיין פון די מצרים וגבולים. און נאך איין ווארט וואס די רבי האט געטייטשט בנוגע דעם לשון פון דעם אלטן רבין וואס לכאורה איז דאס א כפל הלשון, וואס ער זאגט להורות להם דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון, ס'איז לשון פון אברהם אבער דאס איז לכאורה א כפל הלשון. וואס איז וואס איז דא די דריי צוויי עניינים להורות להם דרכי השם וללמד להם המעשה אשר יעשון האט דער רבי געטייטשט אז דאס מיינט צוויי עניינים המעשה אשר יעשון מיינט כפשוטו א איד דארף וויסן הלכות פועל ממש המעשה הוא העיקר דארף א קוק טאן אין שולחן ערוך און לערנען און וויסן די דינים פון פסח און חמץ און די אלע דינים פון פסח און כל הפרטים דאס איז דער מעשה אשר יעשון און אויף דעם דארפן די רבנים און די דרשנים דרש'ענען און אויסלערנען אידן דער מעשה אשר יעשון. אבער וואס איז דאס דרכי הוי' האט ער געזאגט, דרכי הוי' דאס איז דער דרך, ס'איז נישט נאר דער עצם המעשה, נאר ס'איז דא דער דרך ווי אזוי מען קומט צו צו דעם מעשה. א דרך דאס איז כפשוטו אזוי ווי א דרך, א כביש, א וועג. א דרך איז וואס וואס איז מחבר איין מקום צום צווייטן מקום. ס'איז דא די מעשה וואס א איד טוט א מצוה דא אין דער וועלט. די כוונה פון א מעשה איז דאך אז ס'זאל ווערן א צוותא וחיבור מיטן אייבערשטן, מצווה המצוות, מקיים וואס האט אונז מצווה געווען די מצוות, איז אויף דעם דארף זיין דער חיבור, דער דרכי, וואס איז דער דרכי, וואס איז דער דרך, וואס איז דער כביש, וואס איז די וועג וואס פירט צו, וואס איז מחבר די מעשה מיט דעם אייבערשטן מיט דעם מצווה, אויף דעם דארף זיין דער ענין וואס שטייט אין תניא, דער ענין פון אהבת השם און יראת השם. די כוונת המצוה, ווי ס'שטייט אין תניא, ברענגט אראפ פון זוהר, אז בשעת א איד טוט א מצוה, און ער טוט עס אן א חיות, אן כוונה, אן אהבת השם און יראת השם, יא, איז דאס אזוי ווי א עוף וואס האט נישט קיין פליגלען, גדפין לא פרחא לעילא, אורייתא בלא דחילו ורחימו, א איד לערנט תורה און ער האט נישט קיין אהבת השם ויראת השם, א איד איז מקיים מצוה אן אהבת השם און יראת השם, בלייבט עס דא למטה, ס'ווערט נישט נתחבר, ס'ווערט נישט נתעלה. איז די דרכי השם, דאס איז דער ענין פון אהבת השם ויראת השם. איז דערפאר בשעת ס'קומט צו גיין שבת הגדול, און מ'שטייט אינעם שבת פאר פסח, אינעם שבת וואס דעמאלט ווערט נתגלה דער גדלות, דער גדלות השם וואס מ'זעט אין די ניסים ונפלאות פון יציאת מצרים, דעם למכה מצרים בבחוריהם, איז דארף מען מלמד זיין א אידן להורות להם, אז ס'דארף זיין דרכי השם. אז א איד דארף וויסן און האבן אהבת השם און יראת השם וואס דאס איז די דרכי לשון רבים ווי אזוי דאס ברענגט אריין א חיות אין מצוות, און צוזאמען דערמיט המעשה אשר יעשון וויסן אז המעשה העיקר אז ס'דארף אראפקומען אין א פועל ממש, אין מעשה בפועל, ולא כמו שנוהגים עכשיו אז מ'זאל נישט בלייבן אין די מצב ווי ס'איז געווען ביז איצטער, און אזוי זאל מען ארויסגיין יעדער איינער פון די אייגענע מצרים וגבולים, וועט דער אייבישטער אונז ארויסנעמען אלעמען פון די מצרים וגבולים פון גלות, און מען זאל גיין גאר אין גיכן בקרוב ממש צו די גאולה האמיתית והשלימה, און ווי די גמרא זאגט אין מסכת ראש השנה די הלכה כרבי יהושע אז בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל והסתם מדרש אין פרשת אמור סתם כרבי יהושע אז בניסן עתידים להיגאל זאל מען טאקע זוכה זיין זאל זיין אין דעם חודש ניסן אמן כן יהי רצון.